בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף כ"ט, און מ'הייבט אן דף כ"ח עמוד ב' די לעצטע ווארט פון די עמוד תני רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תני רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, מ'איז מבטל תורה סיי אויף א לוויה פון א מת און סיי אויף הכנסת כלה, ווי רשי זאגט צו באגלייטן א כלה מבית אביה לבית חופתה, אמרו עליו פארציילט די ברייתא אז מען האט פארציילט אויף רבי יהודה ברבי אילעאי אז ער האט זיך טאקע אזוי געפירט שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, זאגט אבער די ברייתא במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז מען איז מבטל תורה פאר לוויה, דאס איז נאר בשאין שם כל צרכו, טאמער ס'איז נישט דא גענוג מענטשן ביים לוויה, אבל יש שם כל צרכו, טאמער ס'איז דא גענוג מענטשן, אין מבטלין, דעמאלטס איז מען נישט מבטל תורה צו גיין צום לוויה, און ווי מען וועט שוין זעהן, דאס אלץ רעדט זיך פון א תלמיד חכם, וכמה כל צרכו, וואס מיינט דאס כל צרכו גענוג מענטשן, ענפערט די גמרא אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב, תריסר אלפי גברי, צוועלף טויזנט מענער, ושיתא אלפי שיפורי און נאך זעקס טויזנט מענטשן מיט שופרות וואס קרייען אויס און שרייען אויס אין שטאט אז ס'איז דא א לוויה און מ'דארף גיין צום לוויה, ס'טייטש צוזאמען אכצן טויזנט מענטשן, טאמער ס'איז דא ווייניגער פון אַכצן טויזנט מענטשן דארף מען נאך גיין, מער פון אַכצן טויזנט מענטשן דארף מען מער נישט מבטל תורה זיין. ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי, צוועלף טויזנט מענער פון זיי זעקס טויזנט מיט שופרות, ס'טייטש סך הכל צוועלף, עולא אמר, עולא זאגט, כגון דחייצי גברי מאבולא עד סיכרא, ס'דארף זיין א שורה פון מענטשן פון די שער העיר פונעם אריינגאנג צום שטאט ביז צום בית הקברות, טאמער איז דא אזויפיל מענטשן דארף מען נישט מבטל תורה זיין, ווייניגער פון דעם דארף מען מבטל תורה זיין. רב ששת אמר, א משונה'דיגע מספר, זאגט ער כנתינתה, כך נטילתה. דא זעט מען קודם כל אז מען רעדט פון א תלמיד חכם, און רב ששת זאגט אזוי ווי ביי מתן תורה, ווען די תורה איז געגעבן געווארן כנתינתה געווען זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, די זעלבע זאך נטילתה, ווען א תלמיד חכם ווערט נפטר און כאילו די תורה גייט אוועק פון די וועלט איז אויך זעקס הונדערט טויזנט מענטשן מה נתינתה בשישים ריבוא אף נטילתה בשישים ריבוא טאמער ס'דא ווייניגער פון זעקס הונדערט טויזנט מענטשן דארף מען מבטל תורה זיין זאגט די גמרא הני מילי למאן דקרי ותני ס'טייטש דאס אלץ איז געזאגט געווארן פאר איינער וואס האט געלערנט תורה מיט משניות אבער נישט פשט ער האט אויסגעלערנט פאר אנדערע אבל למאן דמתני איינער וואס האט תלמידים לית ליה שיעורא איז אינגאנצן נישטא קיין שיעור יעדער דארף מבטל תורה זיין אים צו באגלייטן צו זיין לוויה, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, קום און זע ווי חביב כלל ישראל איז ביים רבונו של עולם, שבכל מקום שגלו, שכינה עמהן, ווי זיי זענען געגאנגען אין גלות, איבעראל איז די שכינה מיטגעגאנגען אין גלות מיט זיי, און ווי מען וועט באלד זען, מען רעדט נישט סתם אז די אייבערשטער איז איבעראל, פארשטייט זיך די אייבערשטער איז אויף יעדע ווינקל פון די וועלט, נאר שכינה, דאס איז ממש א גרעסערע בחינה, די שכינה וואס איז געווען אין ארץ ישראל אין בית המקדש, דאס איז ממש מיטגעגאנגען אין גלות.

און די זעלבע זאך ווען מ'וועט ארויסגיין פון די לעצטע גלות, שכינה עמהן, עט די שכינה מיטגיין צום גאולה, מיטגיין צו ארץ ישראל, ווי די מהרש"א איז מסביר אז ווען מ'איז צוריק געגאנגען פון בבל איז נאך די שכינה איבערגעבליבן אין בבל, ווייל אסאך אידן זענען איבערגעבליבן אין בבל, אבער ווען ס'וועט זיין די גאולה שלימה, עט די שכינה מיטגיין מיט די אידן קיין ארץ ישראל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ושב ה' אלקיך את שבותך, איז והשיב לא נאמר שטייט נישט והשיב, די רבונו של עולם וועט צוריקקערן יעדעם קיין ארץ ישראל, אלא ושב, די רבונו של עולם אליין מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות, דער רבונו של עולם וועט צוריק גיין מיט כלל ישראל פון די גלות און ס'טייטש צוויי ענינים סיי דער רבונו של עולם איז מיט כלל ישראל אין גלות די שכינה איז אין גלות מיט כלל ישראל און זעלבע זאך ס'וועט זיין ושב דער רבונו של עולם וועט צוריק קערן די שכינה קיין ירושלים זאגט אונז די גמרא בבבל היכא ווי איז די שכינה אין בבל און ווייטערס אלץ העכערע זאכן אמר אביי האט אביי געזאגט בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אין בית מדרש פון הוצל געווען א בית כנסת דארט און די זעלבע זאך אין בית כנסת פון שף ויתיב אין נהרדעא וואס איז שף ויתיב? שף ויתיב מיינט א בית מדרש וואס איז חרוב געווארן און אויפגעשטעלט געווארן וואס ווי רש"י ברענגט אז יכניה ווען ער געגאנגען אין גלות האט ער געבויט די בית מדרש אין נהרדעא אין בבל האט ער עס געבויט פון שטיינער פון ארץ ישראל פארוואס האט געוואלט מקיים זיין די פסוק כי רצו עבדיך את אבניה

איך טייטש איך גיי אפילו א פרסה אבי צו דאווענען אין איינע פון די צוויי הייליגע פלעצער, זאגט די גמרא, אבוה דשמואל ולוי הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, די טאטע פון שמואל און פון לוי זענען געזעצן אין בית כנסת פון שף ויתיב וואס מען האט פריערט געזען אין נהרדעא, אתיא שכינה, און די שכינה איז אנגעקומען, אלעס העכערע זאכן, שמעו קול ריגשא, זיי האבן געהערט א קול פון א טומל, קמו ונפקו, זיי האבן זיך געהויבן און ארויסגעלאפן, רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, רב ששת איז אויך אמאל געזעצן אין דעם בית כנסת, געזעצט. אתיא שכינה, איז שכינה געווען דארט, ולא נפק, ער איז נישט ארויס. אתו מלאכי השרת וקא מבעתו ליה, די מלאכי השרת האבן אים דערשראקן ער זאל ארויסגיין. אמר לפניו, האט רב ששת געזאגט כביכול פארן רבונו של עולם, רבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי, א עלוב א פארשעמטע און א אינו עלוב, וואס טייטש רב ששת ווי רש"י זאגט איז געווען א בלינדע, איז ווער נדחה פון וועם? ער האט נישט געוואלט ארויסגיין אמר להו, דער רבונו של עולם האט געזאגט טאקע פאר די מלאכי השרת, שבקוהו לאזט אים אפ. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, ואהי להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט וואס איז דאס די מקדש מעט? אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, דאס הייסט א מקדש מעט? רבי אלעזר אמר, זה בית רבינו שבבבל, ס'גייט ארויף אויף די שטוב פון רב, די אמורא רב אין בבל, דאס ווערט גערופן מקדש מעט. דא דרש רבא, האט רבא געדרש'נט מאי דכתיב שטייט אין פסוק ה' מעון אתה היית לנו, דרש'ט מען אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, ס'טייטש די בתי כנסיות און בתי מדרשות זענען א מעון פארן רבונו של עולם, א שטוב פארן שכינה ווען ס'איז נישטא קיין בית המקדש, אמר אביי, האט אביי געזאגט, מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנישתא, אנפאנג פלעג איך לערנען אינדערהיים, און דאווענען בית כנסת. כיוון דשמעית להא דקאמר דוד, נאכדעם וואס כ'האב אריינגעטראכט ווי די מפרשים זענען מסביר, אויף דאס דוד המלך זאגט אין תהלים השם אהבתי מעון ביתך, אז דאס גייט ארויף אויפן בית כנסת, דעם מעון ביתך, ווי דער רבונו של עולם געפינט זיך, איז פון דעמאלטס און ווייטער הוה גריסנא בבי כנישתא, האב איך אויך אנגעהויבן צו לערנען אין בית כנסת. זאגט די גמרא תניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, ר' אלעזר הקפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל, אלע בתי כנסיות בתי מדרשות אין בבל, עלן נקבע ווערן אין ארץ ישראל, שנאמר, פון וואו לערנט מען עס ארויס? ווייל שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין ירמי', כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא, וואס ווי רש"י זאגט מען דרשנט די פסוק, דאס איז נישט פשוט פשט אין פסוק, אבער מען דרשנט די פסוק אז אזוי ווי תבור בהרים, הר תבור צווישן די בערג, און הר הכרמל לעבן די וואסער יבוא, זענען געקומען, ערגעץ זענען זיי געקומען, זענען עפעס אריבער א וואסער, וואו זענען זיי געקומען? אזוי ווי מען האט שוין געזען, זיי זענען געקומען צום בארג סיני צו מתן תורה, און ממילא מאכט מען א קל וחומר, והלא דברים קל וחומר, ומה תבור וכרמל, שלא באו אלא לפי שעה, זענען נאר געקומען ללמוד תורה פאר אפאר רגעס פאר מתן תורה, איז נקבעו בארץ ישראל, זענען זיי נקבע געווארן אין ארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות, שקורין ומרביצין בהן תורה, וואס טוט זיך? מען קאכט אין לערנען אין זיי א גאנצע צייט, על אחת כמה וכמה, איז כל שכן אז משיח העט קומען, העט עס נקבע ווערן אין ארץ ישראל, זאגט די גמרא דרש בר קפרא, האט בר קפרא געדרשנט מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק למה תרצדון הרים גבנונים, וואס פשוט פשט איז למה תרצדון פארוואס טאנצט עטץ הרים גבנונים די הויעכע בערג, אבער מען דרש'ט עס אזוי יצאה בת קול ואמרה להם, איז ארויס א בת קול און געזאגט פאר די בערג, למה תרצו דין עם סיני, תרצדון איז א לשון פון תרצו דין, פארוואס ווילט עטץ פירן דין תורה מיט הר סיני, ס'טייטש פארוואס האט עטץ טענות אויף הר סיני, פארוואס הר סיני האט זוכה געווען צו די תורה און עטץ נישט, כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני, עטץ זענטס אלע בעלי מומים לעבן הר סיני, און גבנונים דאס איז א ענין פון א מום, ווי זעהן מיר גבנונים איז א ענין פון א מום, ווייל כתיב הכא שטייט דא גבנונים, וכתיב התם שטייט ביי די מומים פון די כהנים וואס פסל'ט א כהן צו טון די עבודה, או גבן או דק, וואס גבן דאס איז אזעלכע לאנגע אויגן ברעמען דאס איז א מום. און ממילא די פסוק זאגט אונז למה תרצדון הרים גבנונים, פארוואס ווילט עטץ פירן דין תורות מיט הר סיני, עטץ זענטס בעלי מומים לעבן דעם הר סיני, וואסערע מום האבן אלע אנדערע בערג געהאט לעבן דעם בארג סיני, אמר רב אשי, זאגט רב אשי שמע מינה, איז געדרינגען פון דעם האי מאן דיהיר, איינער וואס האלט זיך גרויס, בעל מום הוא, איז א בעל מום, און טאקע די אלע בערג האבן זיך גרויס געהאלטן, דערפאר ווערן זיי גערעכנט אלס בעלי מומים, לעבן הר סיני. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אין עושין אותו קפנדריא, מען טאר נישט מאכן א בית כנסת א וואס איז חרוב געווארן א קפנדריא, קפנדריא האבן מיר געשמועסט איז א שארט קאט א קיצור דרך, פרעגט די גמרא מאי קפנדריא, אמר רבא, זאגט רבא קפנדריא כשמה, אזוי ווי עס הערט זיך דאס איז קפנדריא, וואס טייטש מאי כשמה פרעגט די גמרא, כמאן דאמר אזוי ווי איינער זאגט אדמקיפנא אדרי איעול בהא, אנשטאטס ארום גיין די גאנצע שורה שטיבער, עב איך אריין גיין אין די שטוב אזוי מקצר זיין די וועג. דאס איז א קאפאנדריא אדמקיפנא אדרי ס'איז צוזאמגעשטעלט פון די צוויי ווערטער. אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, אם היה שביל מעיקרא מותר, ס'טייטש טאמער מ'האט געבויט א בית כנסת אויף א פלאץ וואס פלעגט זיין א וועג, איז מעג מען ווייטער גיין אויף דעם וועג, מען מעג אריבערגיין די בית כנסת טאמער ס'איז געווען דארט פון פריערט. זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק האט געזאגט הנכנס על מנת שלא לעשות קאפאנדריא, איינער וואס איז אריין אין א בית כנסת נישט צו מאכן א קאפאנדריא, ער געוואלט דארט לערנען, איז מותר לעשות קאפאנדאריע, אזא איינער מעג יא מאכן א קאפאנדאריע, ס'טייטש מ'מעג ארויס גיין פון די אנדערע זייט נישט פון די זייט וואס ער איז אריין, ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, זאגט ער הנכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר לעשות קאפאנדאריע אזוי ווי מ'האט פריערט געשמועסט, און ווי געוויסע מפרשים זאגן נישט מותר נאר מצוה, אז ס'איז א מצוה גאר אריינצוגיין אין איין טיר און ארויסצוגיין צו פונעם אנדערן טיר, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים, אז ווען מ'איז געקומען ארץ ישראל אין בית המקדש, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב, דער וואס אריין פון צפון טיר איז ארויס פון דרום טיר, ס'א דרך כבוד אז מ'גייט אריין אין איין טיר מ'גייט ארויס די טיר קעגן איבער, מ'גייט אריבער דעם גאנצן שטח, און במילא אז איינער גייט אריין אין בית מדרש דאווענען, אזא איינער מעג ארויסגיין פונעם אנדערן טיר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין משנה עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש, טאמער ס'איז געוואקסן גראז אין דעם חורבה אין דעם חורבה פון א בית כנסת זאל מען עס נישט תולש זיין טאקע ס'זאל זיין א עגמת נפש פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא אינו תולש ומאכיל אבל תולש ומניח אז די פראבלעם פון תולש צו זיין גראז איז נאר א פראבלעם אז מ'איז תולש און מ'געט עס פאר א בהמה אבער סתם תולש זיין און לאזן אויפן פלאץ מעג מען ענטפערט טאקע די גמרא כי תנן נמי מתניתין תולש ומאכיל תנן ס'טייטש די משנה רעדט טאקע פון תולש ומאכיל אז מ'טאר נישט תולש זיין גראז עס געבן פאר א בהמה אבער לאזן אויפן פלאץ מעג מען. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ביז יעצט האט מען גערעדט פון א בית כנסת, יעצט וועט מען רעדן פון א בית הקברות האט אויך אזעלכע ענדליכע דינים, בית הקברות, אין נוהגין בהן קלות ראש, מ'טאר זיך נישט נוהג זיין בקלות ראש אין א בית הקברות, אין מרעין בהן בהמה, מ'טאר נישט לאזן א בהמה דארט פאשען, ואין מוליכין בהן אמת המים, מ'טאר נישט אריבערפירן אן אמת המים דורך א בית החיים, ואין מלקטין בהן עשבים, מ'טאר נישט קלויבן דארט גראז,

ס'גייט ארויף אויף די ערשטע שטיקל פון די ברייתא, אז א בית הקברות איז אין נוהגין בהן קלות ראש, מען פירט זיך נישט מיט א קלות מיט א קלות ראש אין א בית הקברות, מען פאשט נישט קיין בהמות דארט, מען פירט נישט אריבער אמת המים, די אלע זאכן טוט מען נישט פארוואס? אלס די כבוד פון די מתים. באזונדער זאגט די ברייתא אז טאמער מען האט מלקט געווען גראז, דארף מען עס פארברענען, פארוואס טאקע ווי די מפרשים זענען מסביר ס'א קנס, ווייל מען טאר דאך נישט מלקט זיין, טאמער איינער איז יא מלקט דארף ער עס פארברענען, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, טאמער ראש חודש אדר געפאלט שבת, קורין בפרשת שקלים, ליינט מען ביים מפטיר פרשת שקלים, פארוואס? ווי רש"י איז מסביר, ווי מ'וועט זען אין די גמרא, ווייל א' ניסן הייבט מען אן נוצן די נייע שקלים, ס'טייטש אין צייטן פון בית המקדש האט מען צוזאמגענומען מחצית השקל פון גאנץ כלל ישראל צו קויפן מיט דעם קרבנות ציבור, און יעדע יאר האט מען דאס צוזאמגענומען, איז פון א' ניסן האט מען אנגעהויבן ניצן די נייע שקלים, איז פשט שוין פון ראש חודש אדר האט מען געוואלט דערמאנען פארן עולם אז מען דארף זיך צויאגן מען דארף אנהייבן שיקן די שקלים קיין ירושלים, און ממילא אז ראש חודש אדר געפאלט שבת ליינט מען יענע ראש חודש אדר פרשת שקלים צו דערמאנען דעם ציבור, חל להיות בתוך השבת, טאמער ראש חודש אדר איז ערגעצוואו אינמיטן וואך, איז מקדימין לשעבר, ליינט מען די שבת פריערט פרשת שקלים, כדי טאקע אז ראש חודש אדר זאל מען שוין האבן געליינט פרשת שקלים. ווייטער זאגט די משנה ומפסיקין לשבת אחרת, די קומענדיגע וואך איז דא א הפסקה, ליינט מען נישט, פארוואס, ווי רש"י איז מסביר, ווייל מען וויל אז פרשת זכור זאל זיין וואס נענטער צו פורים, ווייל מחיית עמלק מיט מחיית המן האט א שייכות איינס מיטן צווייטן, און במילא אז מען דארף מאכט מען א הפסקה כדי פרשת זכור זאל זיין ממש די שבת פאר פורים. זאגט טאקע די משנה, בשניה, די צווייטע פרשה וואס מען ליינט איז זכור, בשלישית, די דריטע, איז פרה אדומה, פארוואס ווי רש"י איז מסביר ווייל צו אנווארענען כלל ישראל מען דארף זיך שוין מטהר זיין מיטן פרה אדומה ווייל ס'קומט באלד דעם קרבן פסח וואס מ'דארף מקריב זיין מיט טהרה, ס'איז אלץ אין די צייטן פון בית המקדש, היינטיגע צייטן איז עס זכר צום צו יענע צייטן. ברביעית, די פערטע פרשה וואס מ'ליינט איז החודש הזה לכם, דאס אין די פרשה ווערט אויך דערמאנט די ענין פון קרבן פסח, און רש"י ברענגט בעצם א ירושלמי, וואס די ירושלמי אין ירושלמי שטייט אמר רב חמא בדין הוא שיקדם החודש לפרשת פרה, אז בעצם החודש דארף זיין פאר פרשת פרה, פארוואס שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרף הפרה, ווייל דאס איז געווען פארדעם, החודש הזה איז הקמת המשכן איז געווען פאר שריפת הפרה, פון דעסטוועגן מפני מה הקדימוהו פארוואס איז פרשת פרה פריערט, שהיא טהרתן של ישראל, דאס איז די טהרה פון כלל ישראל, ווי מפרשים זענען מסביר מען קען דאך נישט מקריב זיין א קרבן פסח אן דעם וואס מען איז נישט בטהרה, מילא קודם ליינט מען פרשת פרה און נאכדעם פרשת החודש, בחמישית, א וואך דערנאך, חוזרין לכסדרן, גייט מען צוריק צום געהעריגן סדר. זאגט די משנה ווייטער א נייע דין, זאגט די משנה לכל מפסיקין, ס'טייטש פאר אלע ימים טובים איז מען מפסיק, פשט איז, אונז האבן מיר דאך א סדר וואס מען ליינט מאנטאג, דאנערשטאג, שבת, ליינט מען די פרשת השבוע, וואס איז טאמער ס'געפאלט יום טוב מאנטאג, אדער יום טוב דאנערשטאג, אדער יום טוב שבת, דעמאלטס ליינט מען נישט די פרשת השבוע, מען ליינט די שפעציעלע קריאה פון יענע יום טוב, דאס טייטש מפסיקין, מען האקט אפ די קריאה כדי צו ליינען די שפעציעלע קריאה פון יום טוב, און די זעלבע זאך בראשי חדשים, בחנוכה, ובפורים, בתעניות ובמעמדות, ביי די אלע זאכן סיי ראש חודש, האקט מען אפ ס'טייטש אויב ראש חודש געפאלט מאנטאג, אנשטאטס די קריאה פון מאנטאג ליינט מען די פרשה פון ראש חודש, זעלבע זאך חנוכה פורים, תענית און מעמדות, וביום הכיפורים, פארוואס ווערט איבערגע'חזר'ט דא יום כיפורים, ס'איז דאך א חלק פון אלע אנדערע ימים טובים, איז ווי תוס' איז מסביר אז דא רעדט מען פון מנחה, ס'טייטש יום כיפור האט אויך א שפעציעלע קריאה מנחה, נארמאל יום טוב האט נישט קיין קריאה מנחה, מילא טאמער יום טוב געפאלט שבת איז ביי מנחה ליינט מען די געהעריגע קריאה פון יעדע וואך שבת, אבער יום כיפור וואס האט א שפעציעלע קריאה פון מנחה די פרשה פון די עריות איז טאקע טאמער יום כיפור געפאלט שבת ליינט מען נישט די קריאה פון שבת נאר מפסיקין מען ליינט די שפעציעלע קריאה פון יום כיפור. זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מיר האבן געלערנט א משנה, באחד באדר משמיעין על השקלים, אז פון ראש חודש אדר הייבט שוין אן בית דין אויסצורופן אויף די ענין פון שקלים אז כלל ישראל זאל אנהייבן שיקן די מחצית השקל אין בית המקדש, ועל הכלאיים, און די זעלבע זאך כלאיים, ווייל כלאיים, טאמער ס'וואקסט כלאיים אפילו מ'האט נישט איינגעפלאנצן כלאיים, דארף מען עס עוקר זיין פון די ערד, איז דעמאלטס איז ראש חודש אדר דעמאלטס איז די צייט וואס ס'הייבט אן וואקסן, איז מען אויך משמיע מען דערמאנט פארן ציבור ארויסצופליקן די כלאיים, זאגט די גמרא, בשלמא על הכלאיים, דזמן זריעה, גאנץ גוט כלאיים, דאס איז די צייט פון יאר וואס ס'וואקסט, אלא על השקלים מנלן, ווי ווייסט מען אז די חודש אדר איז די צייט אויסצורופן אויפן שקלים, אמר רב טבי אמר רב יאשיה, ענטפערט רב טבי בשם רב יאשיה, באלד וועט מען זעהן דער רב טבי ווערט דערמאנט נאכאמאל און נאכאמאל, על כל פנים זאגט רב טבי דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, זאת עולת חודש בחדשו, און די פסוק זאגט ווייטער לחדשי השנה, דא א געטריפלטע לשון, זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה, פארוואס די דריי מאל, אמרה תורה, חדש והבא קרבן מתרומה חדשה, וואס טייטש, די תורה זאגט אונז אז ס'איז דא א חודש, זאת עולת חודש, בחדשו וואס מ'דארף מחדש זיין די קרבנות לחדשי השנה מיט די נייע שקלים, ווען איז דער חודש? איז די גמרא דרש'נט אין ראש השנה, דאס איז חודש ניסן, ווייל אויף ניסן שטייט אויך החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, שטייט אויך דארט לחדשי השנה, און ממילא לערנט מען אז דאס איז חודש ניסן, שטאט פון ראש חודש ניסן דארף מען אנהייבן ברענגען קרבנות ציבור פון די נייע שקלים און ממילא וכיוון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה אז מען דארף שוין ברענגען קרבנות פון ניסן פון די נייע שקלים קדמינן וקרינן באחד באדר הייבט מען שוין אן מען ליינט פרשת שקלים א' אדר ראש חודש אדר כי היכי דליתו שקלים למקדש כדי צו דערמאנען פארן ציבור צו ברענגען שקלים אין בית המקדש זאגט די גמרא כמאן ווי וועם גייט די שיטה אז דרײַסיק טאג פאר ראש חודש ניסן דערמאנט מען שוין פארן ציבור דלא כרעב שמעון בן גמליאל, דאס איז נישט ווי רעב שמעון בן גמליאל, פארוואס? ווייל דאי רעב שמעון בן גמליאל, וואס האלט רעב שמעון בן גמליאל האמר, שתי שבתות, רעב שמעון בן גמליאל האלט אז דערמאנען דערמאנט מען נאר צוויי וואכן, נישט פיר וואכן, ווי זעהן מיר אזא רעב שמעון בן גמליאל דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח, שלושים יום, תנא קמא זאגט אז דרייסיג טאג פאר פסח די זעלבע זאך פאר אלע אנדערע ימים טובים, הייבט מען אן דרש'נען הלכות הפסח, און הלכות די יום טוב, רעב שמעון בן גמליאל אומר, שתי שבתות. רבי שמעון גמליאל זאגט צוויי וואכן, ביידע לערנען עס ארויס פון אנדערע פסוקים, פון אנדערע ענינים, אבער על כל פנים, אז זעהן מיר אז רבי שמעון גמליאל האלט צוויי וואכן, איז וואס איז פשט אז דא הייבט מען אן ליינען שקלים א חודש פאר ראש חודש ניסן, איז אוודאי גייט עס נישט כרבי שמעון גמליאל, ס'גייט כשיטת חכמים וואס האלטן אז מ'דארף דרײַסיק טאג, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, אפילו תימא רבי שמעון גמליאל, מען קען אויך זאגן אז אונזער משנה וואס זאגט מען ליינט פרשת שקלים א חודש פאר ניסן, גייט אויך כשיטת רבי שמעון גמליאל, איי לויט רבי שמעון גמליאל איז צוויי וואכן, וועלן מיר שוין זעהן אז דאס איז צוויי וואכן, וועלכע צוויי וואכן? ווייל כיוון דאמר מר, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין שקלים אז בחמשה עשר בו שולחנות יושבין במדינה ובעשרים וחמשה יושבין במקדש אז פון די פופצנטע טאג פון אדר זעצט מען שוין אוועק טוישערס, מעקלערס וואס טוישן געלט אין די מדינה, ס'דא א מחלוקת וואס איז מדינה וואס איז מקדש, צו מדינה מיינט ארץ ישראל און מקדש מיינט ירושלים, צו מדינה מיינט ירושלים און מקדש מיינט די בית המקדש, אבער על כל פנים, די פופצנסטע טאג פון אדר הייבן שוין אן געלט טוישערס צו זיצן במדינה טוישן געלט כדי מענטשן זאלן האבן שקלים, מענטשן האבן אמאל געהאט פרוטות בעיקר, האט מען עס אויפגעטוישט אויף שקלים, און פינף און צוואנציגסטע טאג פון אדר איז מען שוין געזעצן במקדש, דארט האט שוין אנגעהויבן ווערן סאך הארבער, איינער וואס האט נישט מפריש געווען מחצית השקל, האט מען אנגעהויבן צונעמען פון אים זאכן ממשכן זיין זאכן, איז על כל פנים, משום שולחנות, ס'טייטש היות וואס די פופצנסטע טאג אין אדר, צוויי וואכן אריין אין אדר, הייבט מען שוין אן אויסשפרייטן די שולחנות מ'הייבט שוין אויפטוישן געלט, איז קדמינן וקרינן, איז צוויי וואכן פאר דעם, ס'טייטש ראש חודש אדר, ליינט מען שוין פרשת שקלים, מילא שטימט עס אויך מיט רבי שמעון גמליאל וואס האלט אז מ'דארף דערמאנען צוויי וואכן, נאר נישט צוויי וואכן פאר ראש חודש ניסן, צוויי וואכן פאר די צווייטע וואך פון אדר, פאר מ'הייבט אן אוועקשטעלן די טוישערס, די טישן טוישן געלט. זאגט די גמרא, מאי פרשת שקלים, וואס מיינט דאס פרשת שקלים? ברענגט די גמרא א מחלוקת, רב אמר, מ'ליינט די פרשה צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי, ס'טייטש די פרשה וואס נארמאל ליינט מען ראש חודש, דאס איז פרשת שקלים, איז שמואל אמר, שמואל זאגט כי תשא, די פרשה פון כי תשא וואס אונז ליינען מיר טאקע פרשת שקלים, פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר כי תשא, גאנץ גוט לויט שמואל, היינו דקרי לה פרשת שקלים, פארשטייט מען וואס הייסט פרשת שקלים, דכתיב בה שקלים, ווייל ס'שטייט טאקע דארט כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו די פרשה פון שקלים אלא למאן דאמר את קרבני לחמי אבער רב וואס רב זאגט מען ליינט די פרשה פון את קרבני לחמי מידי שקלים כתיבי התם שטייט עפעס דערמאנט דארט די ענין פון שקלים ענפערט די גמרא אין טעמא מאי כדרב טבי ס'טייטש אזוי ווי מען האט פריערט געזעהן אז רב טבי האט געברענגט די לימוד פון זאת עולת חודש בחדשו אז פון ראש חודש ניסן הייבט מען אן ברענגען קרבנות פון די נייע שקלים און דערפאר טאקע הייבט מען אן לייענען פרשת שקלים א חודש פריערט און במילא פאסט זייער גוט צו ליינען צו את בני ישראל אלס פרשת שקלים, ווייל דאס איז די פרשה פון דעם קרבן תמיד, קרבן תמיד דאס איז דאך די קרבן ציבור וואס קומט פון די מחצית השקל, און ממילא שטימט אוודאי געוויס אז מען ליינט דאס אלס די פרשה פון שקלים. פרעגט יעצט די גמרא פארקערט גאר, בשלמא למאן דאמר גאנץ גוט לויט רב וואס האלט אז וואס ליינט מען פרשת שקלים צו את בני ישראל שטימט זייער גוט, משום דכתיבי קרבנות התם כדרב טבי, שטימט אזוי ווי מען האט יעצט געענטפערט, אלא למאן דאמר אבער לויט שמואל אז כי תשא, אז מען ליינט די פרשת כי תשא די פרשה פון שקלים, קרבנות מי כתיבי, שקלים לאדנים כתיבי, די פרשה פון כי תשא רעדט נישט פון מחצית השקל פאר קרבנות, ס'רעדט פון מחצית השקל וואס מען האט גענוצט צו מאכן די אדנים פון אונטן דארט ביי די משכן, דאס האט מען גענוצט די שקלים דארט, און וואסע שייכות האט עס מיט אונזער שקלים, אונז לייענמער דאך שקלים אלץ די שקלים וואס מ'דארף דערמאנען מענטשן צו ברענגען פאר קרבנות ציבור, ענטפערט די גמרא יא, ס'טייטש אפילו טאקע אוואדע די פרשה רעדט פון די שקלים פאר די אדנים, נישט פון די מחצית השקל פאר קרבנות ציבור, פון דעסט וועגן איז דא א רמז אויף די ענין פון מחצית השקל לקרבנות ציבור דארט אין פסוק, ווי איז די רמז? כדתני רב יוסף אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא שלש תרומות הן שטייט דריי מאל די ווארט תרומה דערמאנט דארט אין די פרשה אין כי תשא שטייט מחצית השקל תרומה להשם דאס איז איין מין תרומה, שטייט יתן תרומת השם דאס איז א צווייטע סארט תרומה, און שטייט לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם וואס דאס איז א דריטע סארט תרומה וואס טאקע די תרומה די לכפר על נפשותיכם'דיגע תרומה דאס איז מרמז אויף די מחצית השקל פון קרבנות ציבור ווייל דאס איז טאקע א כפרה לכפר על נפשותיכם די קרבנות און ער רעכנט טאקע אויס די דריי סארט תרומות של מזבח למזבח איין סארט תרומה איז למזבח פאר קרבנות ציבור, דאס איז מרומז דארט אין פסוק, שפעטער ושל אדנים לאדנים, דאס שטייט ממש קלאר קלאר אין פסוק די גאנצע פרשה איז דאך געשריבן אויף דעם, און ושל בדק הבית לבדק הבית, ס'דא א דריטע סארט תרומה, א תרומה לבדק הבית, וואס יעדער האט געברענגט דארט פארן משכן, דאס איז נישט געווען דווקא א מחצית השקל, וואס די דריי תרומות זענען מרומז אין פסוק, און ממילא פאסט אוודאי צו ליינען די פרשה פרשת שקלים. פרעגט יעצט די גמרא, בשלמא למאן דאמר, גאנץ גוט לויט שמואל וואס זאגט אז מען ליינט כי תשא היינו דשני האי ראש חודש משאר ראשי חדשים, שטימט אז די ראש חודש אדר שחל להיות בשבת ליינט מען אנדערש ווי יעדע ראש חודש, ס'טייטש אזוי, נארמאל, לאמיר זאגן ראש חודש טבת, ראש חודש טבת געפאלט שבת, וואס ליינט מען? די פרשה פון ראש חודש די זעלבע פרשה וואס מען ליינט אינמיטן וואך די פרשה פון צו את בני ישראל און וואס איז ווען ראש חודש אדר געפאלט שבת וואס ליינט מען א אנדערע פרשה כי תשא פרשת שקלים א נייע סארט קריאה אלא למאן דאמר אבער לויט רב וואס זאגט אז וואס ליינט מען פרשת שקלים צו את קרבני מאי שני ס'טייטש איז די זעלבע פרשה וואס מען ליינט יעדע ראש חודש חל בשבת טוישט זיך גארנישט ענטפערט די גמרא ניין ס'יא עפעס אנדערש שני דאילו ראשי חדשים קרו שיתא בענינא דיומא וחד בדראש חודש, ס'טייטש, אונז האמיר געהאט א מחלוקת, מפטיר, צו דאס איז א חלק פון די שבעה קרואים צו נישט, און דער תירוץ דא אין די גמרא גייט לויט די שיטה אז ס'איז א חלק פון די שבעה קרואים, פשט איז, לאמיר זאגן ראש חודש געפאלט שבת, נישט ראש חודש אדר, סתם עפעס א ראש חודש וואס געפאלט שבת, וויאזוי פלעגט מען ליינען לויט די שיטה, איז די ערשטע זעקס עליות איז די פרשה פון די וואך, די זיבעטע עליה, דאס איז מפטיר, איז געווען די פרשה פון ראש חודש, דאס איז א געווענטליכע ראש חודש, אבער ואילו האידנא, ראש חודש אדר וואס געפאלט שבת, וואס טייטש פרשת שקלים, כולהו בדראש חודש ליינט מען אלע זיבן קריאות די פרשה פון ראש חודש, וואס טייטש די גאנצע די ליינען פון שבת שקלים, רב האלט דאך אז די פרשה פון ראש חודש דאס איז די קריאה פון פרשת שקלים, אבער דא וואס טייטש שבת שקלים ליינט מען אינגאנצן נישט די פרשה פון די וואך, נאר די קריאה פון שקלים, ממילא אוודאי איז די שבת ראש חודש אנדערש ווי אלע אנדערע שבת ראש חודש. זאגט די גמרא, די תירוץ שטימט נאר לויט איין מאן דאמר, פארוואס? ווייל נאר לויט רב אמי, רב אמי האלט אז ווען עס קומט צו די ד' פרשות ליינט מען נאר די ד' פרשות, ס'טייטש מען פארגעסט פון די פרשה פון די וואך, אזוי ווי מען האט יעצט געענטפערט, ס'טייטש פרשת שקלים ליינט מען נאר פרשת שקלים, איז לויט דעם זייער גוטע תירוץ האסט גוט געענטפערט, אז לויט רב, די חילוק צווישן שבת ראש חודש טבת און פרשת שקלים, אין שבת ראש חודש טבת ליינט מען די פרשה פון די וואך, און נאכדעם די פרשה פון ראש חודש. מה שאין כן שבת שקלים ליינט מען נאר שבת שקלים. אבער לויט רבי ירמי', רבי ירמי' קריגט זיך, רבי ירמי' זאגט שבת שקלים ליינט מען אויך די פרשה פון די וואך, און נאר נאכדעם ליינט מען פרשת שקלים. איז לויט אים וואס וועסטו מיר ענטפערן וואס איז א חילוק צווישן שבת שקלים און שבת ראש חודש טבת? און דאס זאגט די גמרא דא, זאגט די גמרא הא ניחא למאן דאמר לסדר פרשיות הוא חוזר, גאנץ גוט לויט רבי אמי, וואס ר' אמי האלט אז ווען סקומט צו די ד' פרשות ליינט מען א גאנצע נייע קריאה, מען ליינט נישט די פרשה פון די וואך, און ער טאקע טייטשט אין די משנה אין די משנה האבן דאך געזען אז ווען ס'ענדיגט זיך די ד' פרשות בחמישית די פיפטע פרשה פיפטע וואך חוזרין לכסדרן גייט מען צוריק צום געהעריגן סדר איז ר' אמי האלט ר' אמי טייטשט וואס מיינט חוזרין לכסדרן מען גייט צוריק צו נארמאלע פרשות ווייל די ד' פרשות האט מען אינגאנצן נישט געליינט די פרשה פון די וואך נאכדעם די פיפטע וואך הייבט מען אן צוריק ליינען נארמאל די פרשה איז לויט אים שטימט זייער גוט, אלא למאן דאמר אבער לויט רבי ירמיה וואס האלט לסדר הפטורות הוא חוזר אז ניין פרשות האט מען אלעמאל געליינט נאר די הפטורות במשך די ד' פרשות טוישט מען אויך די הפטורות איז נאכדעם דער פיפטע וואך גייט מען צוריק צו די געהעריגע הפטורה ופרשתא דיומא קרינן לויט רבי ירמיה יעדע וואך אויך די ד' פרשות ליינט מען די פרשה פון די וואך איז מאי שני לויט רב וואס א חילוק צווישן שבת ראש חודש טבת שבת ראש חודש שבט און שבת שקלים ענפערט די גמרא שני ס'דא א חילוק דאילו ראשי חדשים קרו שיתא בענינא דיומא וחד קרי בדראש חודש, ווייל נארמאל לאמיר זאגן שבת ראש חודש טבת צו שבט צו וואס זאל נאר נישט זיין, ליינט מען זעקס זענען עולה די געהעריגע פרשה פון די וואך, און די זיבעטע מפטיר איז עולה די פרשה פון ראש חודש, ואילו האידנא, ווען סקומט אבער צו שבת שקלים, קרו תלתא בענינא דיומא, וארבעה קרו בדראש חודש, דריי לייענען די פרשה פון די וואך, און די נעקסטע פיר לייענען פרשת ראש חודש, ממילא מיט דעם איז שבת שקלים אנדערש ווי יעדע שבת ראש חודש. מיתיבי פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף רב פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים ומפטירין ביהוידע הכהן. ס'טייטש חוץ דעם וואס מ'ליינט פרשת שקלים, טאקע מחלוקת רב ושמואל וואס איז פרשת שקלים, אבער וואס טוט מען פאר די הפטורה? הפטורה ליינט מען די פרשה פון יהוידע הכהן דאס איז געוויסע פסוקים דארט אין מלכים, וואס דער פסוק פארציילט דארט, דער נביא פארציילט דארט, אז יהוידע כהן גדול און יהואש המלך האבן איבערגעבויט די בית המקדש. איז אזוי, בשלמא למאן דאמר, גאנץ גוט לויט שמואל וואס האלט כי תשא, אז וואס איז פרשת שקלים, דאס איז כי תשא, היינו דמפטירין ביהוידע כהן גדול, דדמי ליה, שטימט די הפטורה זייער גוט, ווייל ס'האט א שייכות צו שקלים, דכתיב, ווייל ס'שטייט דארט אין די הפטורה, כסף עובר איש כסף נפשות ערכו, כסף עובר דאס גייט ארויף אויף כל העובר על הפקודים אויף שקלים, ס'האט אלעס א שייכות מיט שקלים, שטימט עס זייער גוט, אלא למאן דאמר, אבער לויט רב, אז וואס מיינט פרשת שקלים, את קרבני לחמי, די פרשה פונעם קרבן תמיד, מי דמי, וואסערע שייכות האט עס צו די הפטורה פון יהוידע הכהן, ענפערט די גמרא עס האט א שייכות דמי כדר' טבי אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט וואס ר' טבי האט געזאגט אז די גאנצע שקלים איז דאך צו ברענגען קרבנות ציבור איז במילא אוודאי האט עס א שייכות. מיתיבי פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף רב פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא חל להיות בפרשה הסמוכה לה בין מלפניה בין מלאחריה קורין אותה וכופלין אותה וואס טייטש אז טאמער פרשת שקלים געפאלט א וואך פאר וואס מ'ליינט די פרשה אדער א וואך נאך וואס מ'ליינט די פרשה ליינט מען צוויי מאל די זעלבע פרשה און מען וועט שוין בעסער פארשטיין, און ממילא פרעגט די גמרא בשלמא למאן דאמר כי תשא, היינו דמתרמי בההוא זימנה, ס'טייטש גאנץ גוט לויט שמואל, אז וואס מיינט פרשת שקלים, די פרשה פון כי תשא, פרשת כי תשא ליינט מען טאקע יענע צייט פון יאהר, די צייט פון פורים, און במילא מאכט זיך אמאל אז מען זאל ליינען פרשת כי תשא א וואך פאר פרשת שקלים, אדער א וואך נאך פרשת שקלים, איז פאר דעם זאגט די ברייתא אז טאמער ס'מאכט זיך טאקע איז כופלין אותה, ליינט מען צוויי מאל פרשת כי תשא, איינמאל אלס די פרשה פון די וואך, און איינמאל אלס שבת שקלים, אלא למאן דאמר אבער לויט רב אז צו את קרבני דאס איז פרשת שקלים, מי מתרמי בההוא זימנה, ליינט מען דען פרשת פנחס דאס די פרשה פונעם קרבן תמיד, ליינט מען עפעס אמאל אין די צייט פון אדר, מען ליינט עס בכלל נישט יענע תקופה פון יאר, איז וועט זיך קיינמאל נישט מאכן אז מען זאל ליינען צוויי מאל די זעלבע פרשה, פון וואס רעדט די ברייתא? זאגט גמרא עס קען זיך יא מאכן, אין לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין, אין ארץ ישראל געווען די מנהג אז מ'האט געענדיגט די תורה איינמאל אין דריי יאר נישט יעדע יאר אזוי ווי אונז ליינען מיר, און ממילא האט זיך יא געקענט מאכן אז מ'זאל ליינען פרשת פנחס די צייט פון פורים, און פרשת פנחס זאל געפאלן א וואך פאר פרשת שקלים אדער א וואך נאך פרשת שקלים, פירט די גמרא אויס, תניא כוותיה דשמואל, מען האט בפירוש געלערנט אין א ברייתא כשיטת שמואל אז ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין כי תשא מען ליינט שקלים דאס איז כי תשא ומפטירין ביהוידע הכהן און הפטורה איז די פרשה פון יהוידע הכהן זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' יצחק נפחא האט ר' יצחק נפחא געזאגט ראש חודש אדר שחל להיות בשבת טאמער ראש חודש אדר געפאלט שבת, מוציאין שלש תורות וקורין בהן, נעמט מען ארויס דריי ספרי תורה און מען ליינט אין זיי, וועלכע דריי ספרים? אחד בענינו של יום, איינס איז די פרשת השבוע, ואחד בשל ראש חודש, נאך איינס די קריאה פון ראש חודש, ואחד בכי תשא, און נאך איינס די קריאה פון פרשת שקלים, וואס איז כי תשא, פארוואס ר' יצחק נפחא האט געלערנט כשיטת שמואל אז שקלים איז טאקע כי תשא, פאר דעם דארף מען דריי ספרים, ואמר רבי יצחק נפחא, נאך א מימרא פון רבי יצחק נפחא, וואס עס הייסט ס'דא נאך א ראש חודש וואס מען נעמט ארויס דריי ספרים, ווען איז דאס? זאגט רבי יצחק נפחא ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, טאמער ראש חודש טבת געפאלט אין שבת, איז אויך מביאין שלש תורות וקורין בהן, מען נעמט ארויס דריי ספרים, אחד בענינו של יום, איינס די פרשת השבוע, ואחד בדראש חודש, איינס די קריאה פון ראש חודש, ואחד בחנוכה, און איינס פאר חנוכה, ווייל ראש חודש טבת איז אלעמאל חנוכה. זאגט יעצט די גמרא, וצריכא, מען דארף די ביידע מימרות פון ר' יצחק נפחא. פארוואס? ווייל דאי איתמר בהא, טאמער מען וואלט נאר געהערט די צווייטע מימרא, די מימרא פון ראש חודש טבת, וואלט איך געזאגט בהא קאמר ר' יצחק, אבל בהך כרב סבירא ליה דאמר פרשת שקלים, את קרבני לחמי, ובשתי תורות סגי. איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז יא, חנוכה האלט רבי יצחק נפחא מען נעמט ארויס דריי ספרים, איינס א פרשת השבוע, איינס די קריאה פון ראש חודש, און איינס די קריאה פון חנוכה, אבער ווען עס קומט צו שבת ראש חודש אדר, דארט האלט רבי יצחק נפחא ווי רב, אז מען ליינט פרשת שקלים, די פרשה פון את קרבני לחמי, און ממילא קומט אויס נעמט מען ארויס צוויי ספרים, איינס די קריאה פון די פרשת השבוע, און די צווייטע די קריאה פון ראש חודש, וואס איז בעצם די זעלבע קריאה פון שבת שקלים, דערפאר קומט רבי יצחק נפחא זאגן די ערשטע מימרא אז ס'איז נישט אזוי, אז ער האלט ווי שמואל אז די קריאה פון פרשת שקלים איז נישט את קרבני לחמי, נאר די קריאה פון פרשת שקלים איז כי תשא, איי ולימא הא ולא בעיא הך, אויב אזוי זאל טאקע רבי יצחק נפחא נאר זאגן די מימרא פון ראש חודש אדר שחל בשבת, און נישט פון ראש חודש טבת שחל בשבת, ענטפערט טאקע די גמרא, חדא מכלל חבירתה איתמר, ס'טייטש, רבי יצחק נפחא האט נאר געזאגט איין מימרא, ער האט נאר גערעדט פון אדר, טאקע איז געקומען לאזן הערן די חידוש אז ער האלט ווי שמואל אז מען ליינט די פרשת כי תשא, און פון דעם האט מען שוין פארשטאנען אז הוא הדין שבת ראש חודש טבת נעמט מען אויך ארויס דריי ספרים, זאגט אונז די גמרא, איתמר, מיר האבן געלערנט, ראש חודש טבת שחל להיות בחול, ס'טייטש טאמער ראש חודש טבת געפאלט אין א וואכן טאג, נישט אין שבת, וואס דאס איז סיי ראש חודש און סיי חנוכה, איז אמר רבי יצחק נפחא, זאגט רבי יצחק נפחא וויאזוי טיילט מען דא איין די עליות, מען דארף דאך האבן פיר וואס זענען עולה ווייל ס'איז ראש חודש, איז טיילט מען איין אזוי, קרו תלתא בראש חודש, וחד בחנוכה, די ערשטע דריי ליינען די פרשה פון ראש חודש, די פערדע ליינט די פרשה פון חנוכה, ורב דימי דמן חיפא אמר פארקערט, אז קרו תלתא בחנוכה, וחד בראש חודש, ס'טייטש כהן לוי און שלישי איז חנוכה, און רביעי איז ראש חודש. זאגט די גמרא, אמר רב מני, כוותיה דרבי יצחק נפחא מסתברא, ס'טייטש ס'איז מסתבר ווי די שיטה פון רבי יצחק נפחא אז די ערשטע דריי ליינט מען ראש חודש און רביעי איז חנוכה, פארוואס ווייל דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, מ'ווייסט דאך א כלל תדיר ושאינו תדיר איז תדיר קודם, איז ראש חודש איז דאך מער תדיר פון חנוכה, איז דאך צוועלף מאל א יאר, ממילא קודם ליינט מען פון ראש חודש, און פון ראש חודש ליינט מען דריי עליות, און נאר רביעי איז חנוכה, אמר רבי אבין, זאגט רבי אבין פונקט פארקערט, כוותיה דרב דימי מסתברא, ווי רב דימי איז מסתבר אז די ערשטע דריי זענען עולה חנוכה און רביעי איז עולה ראש חודש פארוואס ווייל מי גרם לרביעי שיבוא ווער איז גורם ס'זאל זיין בכלל א רביעי נארמאל חנוכה איז נאר דא דריי וואס זענען עולה נאר ראש חודש איז דא פיר ס'טייטש ראש חודש האט גורם געווען די רביעי הלכך רביעי בראש חודש בעי מיקרי פאר דעם טאקע די רביעי דארף זיין ראש חודש. זאגט די גמרא מאי הוי עלה, וואס איז למעשה די הלכה? איז ר' יוסף אמר, אין משגיחין בראש חודש. ר' יוסף זאגט, מען איז נישט משגיח בראש חודש, ס'טייטש ראש חודש איז נישט די עיקר, די עיקר איז חנוכה, קודם ליינט מען דריי עליות פון חנוכה, און די פערדע ראש חודש. ורבה אמר, פארקערט, אין משגיחין בחנוכה, אז די עיקר איז ראש חודש, קודם ליינט מען דריי עליות פון ראש חודש, און נאר נאכדעם פון חנוכה. והלכתא פירט די גמרא אויס אין משגיחין בחנוכה וראש חודש עיקר אז די עיקר איז ראש חודש כהן לוי שלישי איז אין די פרשה פון ראש חודש און רביעי איז די פרשה פון חנוכה.